און שטייט דא אין פסוק אז נאכדעם איז ויעשו בני הגולה את הפסח, דאס טייטש די יענע יאר ווען עזרא איז ארויפגעקומען האט מען געמאכט די פסח בארבעה עשר לחודש הראשון כי הטהרו, פארוואס האט מען געמאכט די פסח ווייל מען האט זיך גערייניגט כי הטהרו הכהנים והלווים כאחד כולם טהורים וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם און אזוי ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה זיי האבן געגעסן די קרבן פסח וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ, זיי האבן זיך אפגעשיידט פון די טומאה פון די פעלקער, לדרוש לשם אלוקי ישראל, און שטייט אין פסוק, זיי האבן געמאכט די פסח בשמחה, ויעשו חג המצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם ה' ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט זיי זאלן זיין פרייליך, און נאכדעם האט דער אייבערשטער געמאכט אז דער מלך אשור האט מחזק געווען אז מען זאל אויפבויען, בקיצור מען זאל אויפבויען דעם בית המקדש זאל ווערן מער בשלימות'דיג.

יא ס'איז געווען ס'איז געווען א מוראדיגע א מוראדיגע התעוררות פון פון די בני הגולה ארויף צו גיין צו ארץ ישראל מ'האט געקענט אפקויפן גאנצע שטחים פון די אראבערס פאר פאר פאר באבקעס און ווען ס'וואלט זיי געלונגען וואלט די צדיקים האבן געזאגט ווען ס'וואלט זיי געלונגען וואלט וואלט שוין משיח דא געווען אבער די די

סנהדרין זאלן מחליט זיין, און אנדערע האבן געטענה'ט, ס'הייסט וואס איז די פראבלעם, מ'זאל צוזאם נעמען אלע גדולי הדור, מ'וועט מאכן א סנהדרין, וואס איז די ביג דיעל צו מאכן א סנהדרין, שוין, אנדערע, ניין ניין ניין, עס דארף מיר האבן משיח זאל קומען, נאכדעם וואס משיח וועט קומען קען עס זיין א סנהדרין, קען נישט מאכן קיין סנהדרין פאר משיח קומט, אויך געווען א פייט, אנדערע האבן געטענה'ט ס'איז נישט ריכטיג, מ'דארף צוזאם נעמען די עכטע תלמידי חכמים און מ'קען מאכן א סנהדרין, שוין, און ר' עקיבא אייגער, חתם סופר זענען געווען זייער שטארק נישט, מ'טאר נישט מאכן די קרבן פסח.

בציבור איז נאר אז דו האסט רוב כלל ישראל. דאס טייטש אויב די אויב רוב כלל ישראל אויב רוב כלל ישראל איז נישט דארט, ווען רוב כלל ישראל איז אין ארץ ישראל, על כל פנים איך האב א גרויסע חלק פון כלל ישראל איז אין ארץ ישראל און זיי זענען טמא, קען מען עס מאכן בטומאה. אבער טאמער אבער איך האב נישט רוב כלל ישראל אין ארץ ישראל, און דעמאלטס כאטשיג כאטשיג כ'האב נישט געהאט רוב כלל ישראל, ווייל רובא דרובא כלל ישראל איז געבליבען אין גולה, יא אזוי שטייט דאך עזרא איז נאר ארויף געקומען מיט א חלק פון כלל ישראל, אבער עס איז שוין געווען ווי מען זאגט א חלק וואס מען קען אנרופען כלל ישראל, אזוי וויל ער זאגען, און כל זמן עס איז נאך געווען ממש א מיעוט, א מיעוט שבמיעוט, אויב אזוי קען מען נישט זאגען אז מען קען מאכען די קרבן פסח בטומאה. און ממילא אזוי וויל ער לערנען דא פשט, כי הטהרו הכהנים כאחד כולם טהורים, אויב אזוי האט מען שוין געקענט מאכן די קרבן פסח בטומאה. ס'איז א אינטערעסאנטע חידוש, אבער איך זאג עס באדערט מיך נאך מער, וואס שטייט אין פסוק דא, וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ אליהם לדרוש להשם אלקי ישראל, ווי קומט עס דא אריין? ער זאגט אז די די זיי האבן זיך אפגעשיידט פון טומאות פון גוים, ממילא האבן זיי געקענט מאכן די קרבן פסח.

עס איז געקומען פסח ביי דער נאכט און אידן זענען געווען כמעט משוקע בנ' שערי טומאה, אזוי שטייט ווייל די מעשה איז געווען אז אידן האבן נישט געארבעט פאר אפאר חדשים און זיי האבן זיך געדרייט צווישן די מצריים, תורה האבן זיי נאך האבן זיי נישט געהאט, און עס איז כמעט געשען אז זיי זענען געווארן משוקע אין די אין די זאך פון מצרים, עס טייטש אזוי כאטשיג די אידן וואס זענען געווען אין מצרים זענען זיי געווען מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, אידן זענען געווען. העכער, אידן זענען האבן זיך נישט אויפגעפירט ווי די גוים, אבער און אפילו למעשה זיי האבן זיי האבן געגלייבט אין די, אזוי שטייט, אידן זענען געווען משוקע אין די מזל טלה האבן זיי האבן זיי געגלייבט אבער זענען נישט געווען, עס האט נישט געברענגט אז זיי זאלן ווערן פארגויאישט, אבער ווען עס איז געקומען צום סוף

דאס וואס איז געשען דעמאלטס געשענט יעדע יאר פסח, וואס טייטש יעדע יאר פסח קומט א מורא'דיגע התגלות, און עס קומט אז דער אייבערשטער נעמט ארויס די אידן פון די, פון דאס וואס מען איז משוקע צווישן די גוים, מען זאל נישט זיין פארגויאישט, דאס איז די גאנצע יום טוב פסח, און דאס איז די נקודה פון פארוואס פארוואס פסח איז אברהם אבינו, יא אונז ווייסן פסח איז אקעגן אברהם, יא עס איז דא א חז"ל וואס עס שטייט בברית בין הבתרים,

איז ער מסביר אז די פשט איז, זאגט ער, ווייל דער אייבערשטער למעשה האט אויסגעפירט גלות, זאגט ער כל זמן א איד איז אפגעהיטן, א איד פירט זיך אויף ווי א איד, יא, איז די פשט, גלות איז א גלות, ער זאגט שטייט אין פסוק גלתה יהודה, אזוי שטייט אין איכה, פרעגט דער מדרש וואס הייסט גלתה יהודה, וואס עפעס נאר, נאר אידן גייען אין גלות, גוים גייען נישט אין גלות, זאגט דער מדרש, ניין גוים אז זיי גייען אין גלות, איז די גלות נישט קיין גלות, אה, שטעל דיך פאר א פוילישע גוי קומט קיין אמעריקע, יא, לאמיר זאגן עס איז געווען א גלות, אבער ער איז אין אמעריקע פאר אפאר יאר, ווערט ער אן אמעריקאנער לכל דבר, ער ווערט אן אמעריקאנער סיטיזען, ער ווערט אמעריקאנער. א רוסישער גייט גייט צו טשיינע, ווערט ער א טשייניז לכל דבר. די מציאות איז אז גויים, איז נישטא אזאך ווי גלות. אידן אבער, אויב די איד פירט זיך אויף ווי א איד, ער פירט זיך נישט אויף ווי א גוי, אפילו ווען ער גייט אין גלות, ער קען שוין זיין אין גלות צוויי טויזנט יאר, דריי טויזנט יאר, ער איז דאך נאך אלץ אין גלות. פארוואס איז ער אין גלות? ווייל ער איז א איד. איז דא דא זאגט דער מדרש, גלתה יהודה, יהודה גייט אין גלות. ביי גוים איז נישט דא אזא זאך ווי גלות. במילא האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו, אויב מען פירט זיך אויף ערליך, מען איז נישט פארגויאישט, אויב אזוי לאזט ער נישט אריין אין גיהנום. אבער די רגע וואס א מענטש ווערט פארגויאישט, איז דאך די גלות נישט קיין גלות. אויב אזוי דארף ער גיין אין גיהנום. ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט אז אויב מען איז אין גלות איז פעלט נישט אויס. אין אנדערע ווערטער, אברהם אבינו איז געווען דער וואס האט וואס האט. וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן די ברית, און דער אייבערשטער האט געזאגט אז כל זמן אידן גייען זיין אפגעהיטן, אידן גייען נישט זיין פארגויאישט, דעמאלטס איז די פשט אז מען איז אונטער אברהם אבינו, סא ממילא יום טוב פסח איז אברהם, דאס איז יום טוב פסח, יום טוב פסח איז ארויסצונעמען די איד מען זאל נישט זיין פארגויאישט, מיט דעם דאס איז פשט בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, פארוואס זאל ר' משה שפירא זאגן וואס די בכל דור ודור, יעדע דור האט זיך זיינע נסיונות וואס די גוים טרייען צו מאכן די די די איד זאל זיין פארגויאישט, און דער אייבערשטער נעמט ארויס ער קומט יום טוב פסח איז דער אייבערשטער נעמט נעמט ארויס די איד פון זאל נישט זיין פארגויאישט, יא בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כפי שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, סטייטש ביום ההוא וועסטו זיין די אפילו ווען מ'וועט זיין אין גלות ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, איז עשה השם לי בצאתי ממצרים, וואס טייטש ווייל יעדע יאר פסח חזר'ט זיך איבער ממש די זעלבע זאך וואס איז געווען בשעת ווען ווען דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, ממילא אויב אזוי איז דאך פארשטייט מען זייער גוט וואס איז דער דין אז א ערל איינער וואס איז א מומר טאר נישט עסן די קרבן פסח. די גאנצע יסוד פון קרבן פסח איז איך בין נישט פארגויאישט, איך פיר זיך אויף ווי א איד. די רגע וואס א וואס א מענטש, די רגע וואס א מענטש איז פארגויאישט, ווי קומט ער צו קרבן פסח? יא, און דאס איז די הוה אמינא פון די גמרא, די גמרא זאגט אז מען וואלט געקענט מיינען אז א גוי האט זיך מגייר געווען זאל ער מאכן פסח, תלמוד לומר ככל חוקת הפסח, וואס איז די הוה אמינא? די הוה אמינא איז ווייל די גאנצע יסוד פון פסח איז איך בין אריין, איך בין איך בין א איד, וואלט איך געקענט מיינען ווען א גוי ווערט אויס גוי קומט צו מאכן קרבן פסח.

יא, מען זאגט עס דארט אין מגילת אסתר, יא, אין צווייטע פרק, ער זאגט דארטן אז מרדכי איז געגאנגען אין גלות עם יכניה מלך יהודה, יא, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, דאס איז געגאנגען די ערשטע מאל, די גמרא זאגט ווען ער איז געגאנגען די ערשטע מאל אין גלות איז מיטגעגאנגען די גאנצע סנהדרין החרש והמסגר עמו, און דעמאלס האט זיך געבויט אידישקייט אין בבל, איז די עיקר אידישקייט איז געווען אין בבל, אבער נאכדעם ווען די אידן זענען געווען אין.

פון עזרא'ס צייט איז דא איין שיטה אין די ראשונים ער האט געלאזט מטלטל זיין ממש ער האט געזאגט אז שבת טאר מען גארנישט מטלטל זיין ווייל ער האט געדארפט ער האט געדארפט מאכן גדרים און און אז מען זאל אנהייבן צו היטן שבת שוין זענען די אידן געווען מורא'דיג פארגויאישט איינמאל מען איז אנגעקומען עזרא איז ארויפגעקומען האט ער געמאכט אז די אידן זאלן ווערן אויס פארגויאישט במילא איז מורא'דיג זאגט די פסוק האט מען געקענט מאכן די קרבן פסח איז טאקע א מורא'דיגע זאך וואס טייטש אויב רוב כלל ישראל איז פארגויאישט קענען אפילו די מיעוט אויך נישט מאכן פסח וויבאלד די גאנצע יסוד פון פסח איז אז אונז זעמער אונז זעמער אונז באלאנגן מיר צו די אייבערשטער אונז זעמער אונז זעמער נישט אונז האבן נישט קיין שייכות מיט די גויים במילא דאס זאגט די פסוק פסוק זאגט די ערשטע פינף יאר פון ווען ווען נחמיה איז אנגעקומען צו בויען בית המקדש האט מען נישט געקענט מאכן פסח ווייל רוב כלל ישראל האט נישט געהאלטן דערביי איי עס איז געווען א מיעוט וואס יא מען קען נישט מען קען נישט מאכן א פסח אויב אויב אויב אידן זענען נישט ווי מען זאגט מען איז נישט ארויס פון מען איז נאך אלץ פארגויאישט, אבער יעצט אז עס איז געקומען זאגט ער אז מען איז געווארן מען איז געווארן הטהרו, סאו הטהרו מוז נישט מיינען טומאה, אזוי די משך חכמה לערנט פשט, הטהרו מיינט מען האט זיך גערייניגט מען איז אריינגעגאנגען אין די אייבערשטער, יא מען איז ממילא זאגט ער זאגט ער ויאכלו בני ישראל וועגן דעם דרוקט ער זיי האבן געגעסן ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ, וואס די אידן וואס זענען געווען אין ארץ ישראל זענען יא געווען, זיי האבן זיי האבן געווען לדרוש לשם אלוקי ישראל, וואס דעם דרוקט ער עס דא, ווען זיי האבן מחליט געווען זיי גייען זיין אידן, אויב אזוי האבן זיי די האבן זיי די רעכט צו עסן די קרבן פסח, און ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם השם. ער וויל ארויסברענגען אז ס'האט טאקע געארבעט, אז די ווארט איז אז זיי זענען געווען ראוי צו עסן די קרבן פסח, און דער אייבערשטער האט זיי פרייליך געמאכט זיי זאלן קענען שפירן די מורא'דיגע זאך פון פסח. כ'מיין ס'איז א ריכטיגע פשט, סאו לויט דעם קומט אויס אז דאס וואס די חתם סופר און ר' עקיבא אייגער האבן נישט געוואלט מ'זאל מאכן די קרבן פסח, ווייל נישט אלץ די דין פון טומאה. מען דארף כלל ישראל זאל זיין ערליך, ס'טייטש ווען משיח וועט קומען, כלל ישראל וועט וועט אריינגיין די מיט מיט מיט ווי מען זאגט מיט צוריק אריינגיין, מען איז נישט פארגויאישט, קען מען מאכן א קרבן פסח, אז מען איז פארגויאישט, אפילו ס'איז דא א מיעוט פון כלל ישראל וואס נישט, מען קען נאך נישט מאכן קיין קרבן פסח. יא, שוין צייט? ארייט.